Jewish Public Library in Montreal, Talking Books, אידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, רעדנדיקע ביכער, קאסעט נומער צוויי, המשך פון בוך ה. לייוויק אויף צארישער קאטארגע. כ'האב אסאך מאל, ליגנדיק אויף דער נארע, איבערגעלעבט מיין לעבן אין טאטע מאמעס שטוב, נישט איינמאל איבערגעחשבונט אלע מיינע וויכוחים און צוזאמענשטויסן מיטן טאטן, צוזאמענשטויסן צוליב מיין אויפגעבן די ישיבה און פרומקייט, צוליב מיין צעשטערן זיין חלום אז כ'וועל ווערן א רב, צוליב מיין נטיה צו זיין אנשטאט א רב, א שרייבער ביי אידן, און מער װי אַלץ, צוליב מײַן פֿאַרבינדן זיך מיטן בונד און אַרײַנװאַרפֿן זיך מיט אַלע מײַנע יונגע כּוחות אין דער רעװאָלוציאָנערער באַװעגונג. כ'האָב יעדעס מאָל די איבערלעבונגען מײַנע אין שײַכות מיט די צוזאַמענשטױסן צװישן מיר און דעם טאַטן אױפֿגענומען הינטער די טורמע-גראַטעס,

באַלײדיקט? אָבער װער איז דער באַלײדיקטער? האָב איך געפֿליסטערט מיט טרוקענע פֿאַרביסענע ליפּן. ער איז דער באַלײדיקער? ער, אָט דער נישט-געזעענער מיט-גופֿעניק מײַנער? אָדער אפֿשר ביסטו גאָר אַלײן דער באַלײדיקער? דו אַלײן? יאָ, יאָ! ליג דעריבער מיטן פּנים אַראָפּ, צוגעדריקט צום קאַלטן דיל. און ער? דער מיט-גופעניק מיינער, דער דאָבעלניק מיינער, ער איז גאָט און נשמה שולדיק. ער ליגט זיך אויף איין זייט, גיט זיך נישט די גאַנצע צייט קיין ריר און שלאָפט זיך, זעט אויס, רואיק, רואיק, רואיק. אָבער פאַרוואָס קומט אים אַזאַ רואיקייט, אים, דעם האַרטן קרימינאַלניק, דעם מערדער, און פאַרוואָס קומט מיר אַזויפיל אומרו?

און דער ליגט אַ צוגעשלײַדערטער צום דיל, אַן אױסגעצױגענער, ליגט און זײַן פּלײצע איז אַ װאַרעמע, און זײַנע לינגען אָטעמען רויִק, רויִק. און דו? צי װאָלסטו געקאָנט זײַן אַ מערדער? איך האָב איבערגעדרײט מײַן פּנים צו דער הײך, פֿאַרקװעטשט די אױגן. אָפּגעלאָזט אַלע אבֿרים צו זײער אײגענעם באַראָט, געלעגן אַ לאַנגע צײַט. מיט אַ מאָל האָט מיך דורכגענומען שיִער נישט װי אַ קאָנװוּלס. זע, האָב איך װי אַ געשרײ געטאָן צו זיך אַלײן, האָסט דאָך איבערגעלאָזט דײַנע כּתבֿים, דײַנע פּאַפּירן אײַנגעגראָבן אינעם הײ פֿון דײַן מאַטראַץ דאָרט אױבן אין דײַן קאַמער, און דער װעכטער קאָן פֿאַר דער צײַט, װאָס דו ביסט דאָ אין קאַרצער, אַװעקשלעפּן דעם מאַטראַץ. אפגעבן אים עימיצן אנדערש אין א צווייטער קאמער, אדער גאר אויפרייסן אים און געפינען דארט דיינע כתבים און פארניכטן זיי. זע, ווי אזוי האסטו די גאנצע צייט זינט דו ביסט דא אין קארצער גאר פארגעסן אין דעם, ווי אזוי האסטו פארגעסן אין דעם.

און אָדער זײ אַלײן צעריסן, אָדער איבערגעגעבן זײ דעם טורמע-נאַטשאַלניק, און יענער האָט זײ צעריסן, צי איבערגעשיקט זײ צו העכערע אינסטאַנצן, פֿון װאַנען זײ זענען קײן מאָל צו מיר נישט צוריקגעקערט געװאָרן. מײַנע צװײ פּאָעמעס, די נשמה פֿון גיהנום און די קײטן פֿון משיח, האָב איך שױן עטלעכע מאָל אָפּגעראַטעװעט פֿון פֿאַרניכטונג דורך פֿאַרשידענע אײַנפֿאַלן. דאָס מאָל האָב איך זײ אַרײַנגערוקט אינעם הײ פֿון מײַן מאַטראַץ אױף דער נאַרע, אַרײַנגערוקט זײ טיף און פֿאַרנײט. אױסגעפֿינען קאָן זײ דער װעכטער, סײַדן ער זאָל אױפֿרײַסן דעם מאַטראַץ און אַרױסשיטן דאָס גאַנצע אינגעװײד. ער טוט עס אַמאָל, אָבער נישט אָפֿט, װאָרעם דעמאָלט דאַרף ער אױפֿרײַסן אַלע מאַטראַצן אין קאַמער. אָבער איצט, אַז איך בין אין קאַמער נישטאָ, איז װער װײס װאָס עס קאָן געשען דאָרט מיט מײַן מאַטראַץ. פֿון גרױס אױפֿרעגונג האָב איך זיך אױפֿגעזעצט, אַ ריס געטאָן פֿון מײַן אָרט און אױפֿגעשפּרונגען. מײַן מיטקאַרצערניק האָט זיך אױפֿגעכאַפּט און מיט געפּלעפֿטקײט געפֿרעגט, װאָס איז געשען, יונגער פֿרײַנט? איך בין געשטאַנען צוגעשפּאַרט צו דער אַנטקעגנדיקער װאַנט און אַלץ אין מיר האָט װי געװײנט. איך האָב נישט געענטפֿערט. װאָס איז געשען מיט אײַך? פֿאַר װאָס זענט איר אַזױ האַסטיק אױפֿגעשפּרונגען? איך האָב ווייטער געשוויגן, וואָרעם וואָס קאָן איך אים דערציילן? איך וועל געוויס אויסזען נאַריש אין זיינע אויגן. פֿאַר וואָס ענטפֿערט איר נישט? אַז איך וועל אייך דערציילן, וועט איר נישט באַנעמען ווי מען דאַרף. וואָס אַ שטייגער! איך האָב איבערגעלאָזט אין מאַטראַץ אַלע מיינע כּתבֿים. אייערע כּתבֿים? אייגענע כּתבֿים? יאָ, דער וועכטער

הלוואי זאל עס זיין אזוי. הייסט עס אז איר זענט טאקע א שרייבער ווי איך האב חושד געווען? אייער אויפשפרינגען איז געווען אזוי ווי עס וואלטן אייך אונטערגעגאנגען צען שיפן. איר קענט שפאסן וויפיל איר ווילט, צי איך שפאס צי נישט דאס לאזט איבער צו מיר, אבער אייער אומרואיג צאפלען זיך די גאנצע צייט איז מיר אנגעגאנגען, אויך מיך נישט געלאזט רוען. איר זענט דאך געשמאק געשלאפן. ניין, איך בין נישט געשלאפן. איר זענט דאך געלעגן אזוי אומבאוועגליך נישט גערירט מיט קיין איבר. איך קען ליגן אן באוועגונג שעהן, אזוי איז מיין טבע, אבער געשלאפן בין איך נישט, איין רגע נישט, איך האב געשפירט ווי איר האט זיך געדרייט. איך האב אייך געשטערט? און אז געשטערט איז וואס? וואס האט איר אין אייערע כתבים?

פארלירן יונג, פארלירן יוגנט, פארלירן לעבן, און פארלירן פאפירלעך. וואס איז א גרעסערער פארלוסט? קומט, לייגט זיך צוריק נעבן מיר אונטערן כאלאט. איך וויל ארומשפאנען אביסל. איך נעם פארזיכטיג שטעלן טריט, שארנדיג זיך ביי דער וואנט. איך בין באוועלטיגט פון טרויער איבערן גורל פון מיינע כתבים. וועגן וואָס איז אײַער פֿאַרענדיקטע פּאָעמע? פֿרעגט מײַן מיטקאַרצערניק. איך וויל זיך אַרויסדרייען פֿון אַן ענטפֿער און זאָג, נײן, נישט וויכטיק. צעשרײַט ער זיך מיט אַלע כּוחות, ס'איז יאָ וויכטיק, יאָ וויכטיק! אײַך שטייט נישט אָן צו דערציילן מיר, ווי הייסט אײַער פּאָעמע? איך ענטפֿער נישט גערן, די קייטן פֿון משיח. מיין שכן'ס קול ווערט טומלדיגער, אזוי גאר? אינטערעסאנט, דאס מיינט איר דער אידישער משיח, נישט יעזוס קריסטוס. יא, דער אידישער. און איר זענט הייסט עס א אידישער פאעט, כ'וואלט גערן געוואלט וויסן דעם אינהאלט פון אייער פאעמע. איך בין א קריסט, אבער אונזער יעזוס איז מיר נישט צום הארצן, כאטש איך קני פאר אים אין אלע טורעמנע צערקוועס. וועגן וואס איז אייער פאעמע? קאפיטל זעקס, לכתחילה האב איך נישט קיין חשק אריינצולאזן זיך מיט מיין אויסטערלישן מיטקארצערניק אין א שמועס וועגן מיין שרייבן און וועגן אידן, דערצו נאך דערציילן אים דעם סוזשעט פון מיין פאעמע די קייטן פון משיח, וואס איז געבויט אויף אויסגעשפראכענער אידישער טעמאטיק. אבער ער איז צוגעשטאנען, געשפילט אויף דער שוואכקייט פון א יונגן מחבר צו וועלן האבן א צוהערער. ער האט אויסגעפירט. אגב, פירן א שמועס האבן מיר געמוזט, ווארום זיצן אדער שטיין איינע קעגן די אנדערע אין דער פינסטערניש, צי ליגן איינע נעבן די אנדערע און שווייגן לאנג, איז געווארן פון רגע צו רגע נישט צו פארטראגן ממש. דאס שווייגן האט געדריקט נישט ווייניקער ווי די פינסטערניש. איז אפשר געווען א שכל איבערצורייסן די שארפקייט פון אונזער שמועס, כאטש אויסגעלאזט האט זיך אז די שארפקייט האט זיך נישט נאר נישט איבערגעריסן, נאר זי איז נאך שארפער געווארן. אבער דאס וואס עס איז פארגעקומען שפעטער אביסל וואלט סיי ווי מסתמא פארגעקומען.

מיך און מיין מח פארטומלען? יא, אויב איר קאנט מיין מח נישט פארטומלען, נאר אפילו פונאנדעררייסן מיט עפעס, טוט עס. נו, דערציילט. איר זאגט קייטן, און איר זאגט משיח. איז אייער אידישער משיח אויך אזא צע'הרג'עטער, אזא צע'דם'טער ווי אונזער דערלייזער? איז ער אויך אזא צעקרייציגטער?

און האט, זעה איך, ארטעם עפעס באזונדערס אין דעם ענין געקרייציגטקייט, און עפעס באזונדערס קעגן דעם געקרייציגטן אליין, ווייל ער רעדט עס ארויס מיט אזא שניידיגער שארפקייט, שיער נישט ווי מיט א געקריץ פון זיינע ציין. אבער די ווערטער זיינע, פארט די זעלביגע ווערטער וואס אויף אנדערע ליפן, ער ווארט נישט אויף מיין ענטפער און גיט נאכאמאל א זאג ווי מיט ציין-געקריץ, איך פרעג דאך אייך, איז אייער משיח אויך אזא אומזין? אויך אזא צעקרייציגטער? אויך אזא שוין געקומענער? איך מיין, איז אייער אידישער משיח שוין אויך אזוי פארפאלן געקומען ווי אונזער קריסטוס איז שוין פארפאלן געקומען? איך וויל וויסן, איז ער שוין אויך א געקומענער? ווי איך זעה האט איר אינגאנצן נישט קיין באגריף וועגן אונזער אידישער משיח פארשטעלונג, דער אידישער משיח דארף ערשט קומען, איז ער נישט קיין געקרייציגטער, ער איז נאר א פארשמידטער אויף דער קייט פון צייט, אויף א קייט פון דערווארטונג, ער איז א לעבעדיגער א ווארטנדיגער. און ער האט נישט דורכגעמאכט קיין דערמארדונג, איך מיין ער איז נישט קיין טויטער גוף, און איר האט זיך נישט איינגעגעסן אין זיין דערמארדעטן לייב ווי מיר האבן זיך איינגעגעסן מיט א הנאה און מיט תאווה אינעם דערמארדעטן לייב פון אונזער דערלייזער. וואס רעדט איר אזוינס? יא, איינגעגעסן זיך, זיין קול ווערט ביטער, מיר קאמפענסירן זיך מיט דער פארשטעלונג אז ער איז גלייך נאך זיין קרייציגונג צוריק לעבעדיג געווארן, אבער דאס איז נישט מער ווי אן איינרעדן זיך, א קינדיש איינרעדן זיך, אז מען ווערט דערמארדעט שטייט מען שוין נישט אויף מער, מען שטייט שוין נישט אויף מער, איך זאג אייך, איך ווייס, מען שטייט נישט אויף, און אז מען לאזט זיך דערמארדעט ווערן איז מען נישט קיין גאט, נישט קיין גאט, איך זאג אייך, אפילו דער מערדער איז גאט אליין, און זיין הרוג זיין זון, נישט קיין גאט, און גאט אליין איז נישט קיין גאט, איך זאג אייך, ס'איז מיר א חידוש וואס דער הער גאט האט געלאזט אייער משיח געבוירן ווערן און זיין, ווי איר זאגט, א לעבעדיגער, און פארבלייבן אויף שטענדיג א לעבעדיגער, ס'האט געמוזט זיין א זעלטענע טובה אזא פון הער גאט, א זעלטענער טאג אזא. דער טאג איז טאקע געווען א זעלטענער, האב איך אים אויפגעקלערט, א שרעקליך זעלטענער אינעם לעבן פון אידן. אינעם זעלבן טאג ווען עס איז חרוב געווארן דער בית המקדש אין ירושלים, איז געבוירן געווארן משיח, כדי שטענדיג צו זיין, כדי אייביג צו זיין דעם אידנ'ס האפענונג. דאס גראד געפעלט מיר. נישט ווי אונזערער וואס הענגט מיט פארדרייטע פיס, הענגט שטענדיג מיר פאר די אויגן, ווער האט אים געקרייציגט? ס'איז צום לאכן ווען איך הער א וועלט מיט ברואים זאגן אז אידן האבן אים געקרייציגט, אדער די רוימער האבן אים געקרייציגט, יא, צום לאכן. געקרייציגט האט אים נישט קיין אנדערער ווי דער הער גאט אליין, יא, גאט אליין, איך ווייס וואס איך רעד, איך ווייס וואס עס הייסט מארד, און מארד איבערן טייערסטן. נו דערציילט ווייטער, וואו איז ער אייער משיח, וואס דערציילט איר וועגן אים, אז איר שלאגט מיר איבער מיט אזוינע אויסגעשרייען. פארגיט מיר, דערציילט, דערציילט, מלאכים האבן אראפגעבראכט משיח'ן, געבראכט אים אין דער מדבר, ער זאל זיין אין דער מדבר און ווארטן ביז די וועלט וועט ווערן ראוי צו גאולה, זוכה זיין אז ער זאל קומען, און רופן אים אז ער זאל קומען. די וועלט מוז פריער ווערן גערעכטיג, ווערט אז ער זאל קומען. די מלאכים פארשמידן אים אויף א קייט, און די קייט איז די צייט. מערזאווצעס! שרייט אויס מיין מיטקארצערישער קרימינאלניק, און קיין איינער פון די מלאכים איז נישט אויפגעשטאנען און נישט געמאכט קיין לארעם? אייער זידל-געשריי איז נישט אין פלאץ. יא, איינער פון די מלאכים האט טאקע אויפגעהויבן א מרידה, ער וויל נישט שמידן די קייט, האט זיך דערהערט א קול פון הימל וואס האט גוזר געווען אז דער מורד זאל ווערן אויס מלאך, עס זאלן אראפפאלן פון אים זיינע פליגל און ער זאל פארבלייבן אין מדבר צו וואגלען און צו זוכן משיח'ן

אדם'ען אין גן עדן, נאר צוליב דעם כדי ער זאל אים דערנאך קענען ארויסטרייבן פון דארטן, ער זוכט שוין אויס א תירוץ, א שלאנג צי עפעס אנדערש, ער לאזט דעם אויסלייזער זיך האדעווען, וואקסן, ביז צום העכסטן שפיץ פון זיין אנטפלעקונג, און ווי ער דערגרייכט דעם העכסטן פונקט, גיט ער אים א שמיץ ארונטער, פאקט אים פארן האלז און זעצט אריין טשוועקעס אין זיין לייב. און ער וויל נאך, אז איך זאל שאנעווען לייב, שאנעווען. און אזוי טוט ער אויך מיט אייער משיח, ער ברענגט אים אויף דער וועלט, זאגט אים צו אייביג לעבן, און גלייך דערביי פארשילט ער אים מיט זיין אייביגקייט. בענקען, זאגט איר? בענקען? וואגלען און בענקען? אדרבה, ליגט אט דא אין דעם פינסטערן שטינקעכץ און בענקט, בענקט, נו, און וואָס טוט אײַער משיח אַליין בשעת די מלאכים אײַערע שמידן אים אין קייטן? וואָס טוט ער אַליין? ער טוט גאָרנישט. ער איז אין צושטאַנד פֿון דרעמל, פֿון שטילן חלמען. ער ליגט האַלב אויסגעצויגן און זײַן פּנים איז מילד, קינדיש מילד. אַ מנוחה איז אויסגעגאָסן אויף זײַן פּנים. ער איז דורכאויס רו און אייגנוויליגקייט, ער איז די טיפסטע זעלישע שטילקייט און ריינקייט, דער ליכטיגער בטחון. און ער שפרינגט נישט אויף, פרעג איך אייך, און פראסקעט נישט אויס די באקן פון די מלאכים אייערע, דערלאנגט זיי נישט אין די ציין. און וואס וואלט געווען, שטעלט אייך פאר, ווען ער וואלט, ווען ער וואלט געטון ווי איר מיינט, נו גוט, ער איז אויפגעשפרונגען און דערלאנגט אין די ציין, וואס וואלט געווען דערנאך? וואס וואלט ער דערנאך געטאן מיט די פראסקעדיגע הענט? וואס וואלט פון אים געווארן דערנאך ווען ער וואלט געווארן א פראסקער? איך פרעג אייך, וואס וואלט פון אים געווארן? מיין מיטקארצערניק איז מיט אמאל אנשוויגן געווארן אויף א היפשע צייט, אבער דא האב איך אים שוין נישט אפגעלאזט, געמאנט פון אים, פארוואס ענטפערט איר מיר נישט? בין איך צוגעשטאנען צו אים, אפשר זענט איר גערעכט, אייך איז גוט וואס איר זענט צוזאמען מיט אייער דערלייזער אין דערווארטונג אויף דעם טאג וואס דארף קומען, אבער וואס זאל איך טוען ווען מיין דערלייזער איז שוין געקומען, און אויך מיין דערלייזער'ס טאג איז שוין געקומען, אויב שוין געקומען איז דאך אלץ פארפאלן, הענגט דער געקומענער מיט פארדרייטע פיס מיט צעלעכערטע הענט הענגט אויפן צלם, גייט קיינמאל נישט ארונטער. ווער האט אים ארויפגעשלעפט אויפן צלם? ווער? אפשר איך אליין? יא, איך אליין און אלע אנדערע ווי איך. אבער אז איך קום אריין אין א פרעמדער צערקווע און איך פאל אויף די קני פאר אים, קני איך נישט פאר אים, איך לייג צו מיין פנים צום דיל און איך זעה נישט אים, נאר זי! זי זעה איך! זי! און פאר איר קני איך! זי איז מער גאט פון אים! זי, וועמען איך האב מיט מיינע אייגענע הענט. ער האט נישט פארענדיגט די לעצטע ווערטער. ער האט זיך אפגעהאקט זיין אטעם האב איך געהערט האט גענומען ווי אויפרייסן זיך, א פארשטיקטקייט כאפט ארום זיין האלדז, א דערווערגעניש, און אין אט דער דערווערגעניש פאלט ער צו צו מיר אין גרויס פחד, כאפט מיך אן ביי די הענט, קלאמערט מיך ארום און כריפעט.

ס'איז אַזױ װי אין גאַנצן דערװאָרגן געװאָרן מיט אַ מאָל. ער האָט מיך אָפּגעלאָזט און אַ פֿאַל געטאָן צום דיל. איך האָב געהערט דאָס פֿאַלן זײַנס. איך בין געשטאַנען אין טױט-שרעק און נישט געװוּסט װאָס צו טאָן. איך האָב גענומען רופֿן, שטעלט זיך אױף, ליגט נישט, געבן אײַך װאַסער? נײן, נײן, האָט ער געמורמלט, גיט מיר גאָרנישט, גאָרנישט, לאָזט מיך ליגן, רעדט נישט צו מיר. אין דער זעלבער רגע דערהערט זיך מיט אַ מאָל אַ געשאָרך פֿון יענער זײַט טיר, און אָט, דאַכט זיך, הער איך אַ שליסל-געקרעכץ, יאָ, יאָ, איך קען שװערן, אַז די אינעװײניקסטע קאַרצער-טיר איז שױן אָפֿן. נאָר זען זע איך נאָך אַלץ גאָרנישט און קײנעם נישט. איך הער אָבער דעם װעכטערס קול. יאָ, איך הער דעם װעכטערס קול. ניקאליי אסטראף, ארויס פון קארצער צום עטאפ, מאכט זיך גרייט צום עטאפ. מיין מיט-קארצער'ניק איז אויפגעשפרינגען, ער לאזט זיך צו דער פינסטערער טיר, און אין איילעניש זוכט ער אויס מיין האנט און דריקט זי. זייט געזונט. פארגעסט נישט אייער כאלאט, זאג איך א צעטומלטער, כאפ דעם כאלאט און שפאר עס אים אין די הענט צו אים. ער פליסטערט. האַלט אים, טוט אים אָן אױף זיך, עס װעט אײַך זײַן קאַלט אָן אים. אָבער מען װעט דאָך מאָנען בײַ אײַך דעם כאַלאַט, איר װעט האָבן שטראָף. כ'האָב זײ אין דר'ערד. הע, װאָס קריכסטו נישט אַרױס? בײזערט זיך דער װעכטער אױף יענער זײַט טיר. כ'קום, איך קום אין די געדערעם אַרײַן, אין די קישקעס אַרײַן, און אין הינטישער לעבער אַרײַן. דער שלאָס אין טיר האָט ווידער אַ קרעכץ געטאָן, עפּעס אַזוי ווי אַ פֿאָך פֿון אַ קליין ווינטל וואָלט פֿאַרבייגעשוועבט מײַן פּנים. אַ רגע, נישט מער ווי אַ רגע. מײַן מיטקאַרצערניק אַוועק. ווידער שטיל. ווידער די פולע פינסטערניש, צי האָב איך געקאָנט דורך דער אויסגעדוכטער צעעפנטקייט פון דער טיר כאַפּן דעם בליק פונעם מענטשן, וואָס האָט פאַרבראַכט מיט מיר אין אָט דער פינסטערניש, ווי לאַנג? אַ טאָג, צוויי, דריי? צי האָב איך געכאַפּט זיין אָנבליק? ניין, איך האָב נישט געכאַפּט, און איך בין צוריק אַליין. ווען וועט מען מיך אַרויסלאָזן פון דאַנען? און זע, ער האט מיר טאקע איבערגעלאזט זיין כאלאט. קאפיטל זיבן. איך זעץ זיך אראפ אויפן דיל אין ווינקל, דריי זיך איין אין כאלאט, און קאן קוים אפגעבן זיך א חשבון וואס אזוינס ס'איז דא פארגעקומען. איז טאקע פריער געווען דא א מענטש מיט מיר? איז עס טאקע אלץ געווען אויף דער וואר, צי אפשר גאר אין חלום? אבער וואס הייסט אין חלום? אז אט בין איך דאך איינגעוויקלט אינעם כאלאט פון דעם מענטשן וואס איז דא געווען מיט מיר, ווי לאנג? צוויי מעת לעת זיכער, און אפשר מער. איז לאָמיר זיך דערמאַנען, װאָס אַזױנס האָבן מיר גערעדט צװישן זיך. לאָמיר זיך דערמאַנען זײַן פּחד-אױסגעשרײ איבער דער אױסדיכטערניש, אַז זײַן דערמאָרדעטע פֿרױ באַװײַזט זיך פֿאַר אים אין אָט דער פֿינצטערניש. אַזאַ אױסגעשרײ, אַזאַ פֿאַרשטיקעניש אין זײַן האַלדז! הײסט עס, אַז איך האָב פֿאָרט עפּעס אױסגעפֿירט, געבראָכן זײַן אָנשטעל, אַז ער לײַדט נישט פֿון צעקראָכענעם געװיסן? איצט שפּאַנט ער שוין געוויס מיטן עטאַפּ ערגעץ. ער שפּאַנט, ער שפּאַנט. צי גייט ער מיך טאַקע אָן? יאָ, יאָ, ער גייט מיך אָן. איך טראָג דאָך זיין כאַלאַט. איך בין דאָך איינגעוויקלט אין זיין כאַלאַט, אַזוי ווי איך וואָלט געווען איינגעוויקלט אין אים גופא. אין אים גופא, אבסורד, אומזין, איך קאן דאך אפילו נישט זיין פנים, זיין אויסזען, איך געדענק דאך נאר זיין קול, א קול אין דער פינסטערניש, און אט איז נישטא מער ס'קול, צוריק שטיל, צוריק געדיכטע שטיקעניש, נישטא מער קיין קול. אבער עפעס א פאראנענקייט פון עימיצן פון א צווייטן איז דאך געבליבן הויערן איבער מיר, א פאראנענקייט פון וועמען איך שפאר אן מיין פנים צו מיינע ביידע אויסגעשטארטע קני און איך דערמאן זיך אן דעם פארשוואונדענעמס שפאט און גאט האט געזאגט עס זאל ווערן ליכט, איך פייף אויף דעם גאנצן זאג און אויף דעם גאנצן געטליכן אנשטעל יא, אזוי האט ער געשפאטיגט. איך אבער שפאט נישט. גראד איצט ווער איך אויפגעציטערט פונעם זאג, זאל ווערן ליכט, און ס'איז געווארן ליכט. אוי, ווי איך דערפיל עס מיט אלע מיינע חושים, און ווי זיי ווערן אפגעשפאנט די חושים מיינע. פארוואס קען נישט געמאלט זיין אז די פינסטערניש וואס דריקט ארונטער מיין קאפ ביז צום סאמע קאלטן שטיין זאל זיך מיטאמאל נישט א שפאלט טון, זיך אויפרייסן, און א ליכטיגקייט זאל א בליץ טון? פארוואס קען עס נישט געשען? פארוואס זאל איך עס אליין נישט קענען דערווייזן? אבער איך קען עס נישט דערווייזן. אַ שטיק באַשעפֿעניש, װאָס זעט נישט זיך אַלײן, װאָס ליגט האַלב צונױפֿגעדרײט אין אַ קרימינעלנס אַרעסטאַנטן-כאַלאַט, קען עס נישט דערװײַזן. װער זשע קאָן עס יאָ? ער, גאָט, װאָס האָט געזאָגט, עס זאָל װערן ליכט, און ס'איז געװאָרן. ער קאָן עס דערװײַזן. װי אַזױ האָט ער עס דערװיזן? דורך אַ זאָג. דורך אַ װאָרט.

וואס מיינסטו מיט דעם? וואוהין צילסטו מיט דעם? עמיצער בעט דיך? דו אליין בעטסט זיך ביי זיך אליין. ביסט נישט פרום? אבער דו ביסט דאך יא פרום. דו גלייבסט נישט אין גאט, אבער דו גלייבסט דאך יא. זיך אליין קאנסטו דאך נישט נארן, דו גלייבסט דאך יא. טא פרוביר און גיב א זאג זאל ווערן ליכט, גלייב אז עס וועט ווערן, וועט ווערן. מיין קאפ זינקט אלץ מער און מער ארונטער. א שרעק געדאנק נעמט מיך דורך. און ווי וועט זיין אויב דער וועכטער און דער טורמע נאטשאלניק האט פארגעסן אין מיר און וועלן מיך פון דאנען מער אינגאנצן נישט ארויסלאזן? ווי וועט זיין אויב איך וועל דא בלייבן אין דער פינסטערניש אויף אייביג? אויף אייביג? הייסט עס אז די וועלט איידער גאט האט זי באשאפן און איידער ער האט געזאגט זאל ווערן ליכט איז ארום און ארום געווען אזא פינסטערניש ווי אט דער קארצער געדיכטער פון אט דער פינסטערניש קאן דאך נישט געמאלט זיין. הייסט עס אז דער תוהו ובוהו וואס איז געווען איידער ס'איז געווארן ליכט האט אויסגעזען ווי אט דער קארצער, א קאסמישער קארצער. ווער איז געווען אין דעם קאסמישן קארצער? קיינער. קיינער אחוץ גאט. וואס איז געווען אינעם קאסמישן קארצער? גארנישט. גארנישט. אחוץ גאט. וואס זשע האט גאט געטאן אין קאסמישן קארצער? און ווי גרויס איז געווען דער קאסמישער קארצער? גרעסער און לענגער פון אכט איילן? ווער האט עס געקאנט מעסטן? און צוליב וואס מעסטן? און וואס האט געטאן גאט פאר בראשית ברא? און אויב ער האט עפעס געטאן איידער ער האט באשאפן די וועלט איז וואס האט ער געטאן? פאר וועמען האט ער געטאן? פאר זיך אליין? און וואס האט ער געטאן פאר זיך אליין? און וואס האט ער באדארפט טאן פאר זיך אליין? וואס האט ער געקאנט באדארפן אין א כולו פינסטערניש? ער איז נישט געלעגן, ער איז נישט געזעסן, ער איז נישט געשטאַנען, װאָרעם צו װאָס זאָל ער ליגן אָדער זיצן אָדער שטײן? צו װאָס? קאַלט איז אים מסתּמא אױך נישט געװען, און אפֿשר יאָ, װער װײסט? און קײן כאַלאַט אַרומצװיקלען זיך האָט ער אױך נישט געהאַט, געװיס נישט, נישט באַדאַרפֿט. האָט ער כאָטש געזען זיך אַלײן? מסתּמא יאָ, און אױב יאָ, איז װאָס פֿאַר אַ מין זעען איז עס געװען? אַ מין זעען דורך אַ מין ליכט? װאָס פֿאַר אַ ליכט איז עס געװען? אַ ליכט, אַן אַרױסגעשלאָגנס פֿון דער אַרומיקער פֿינצטערניש, צי פֿון זיך אַלײן אַרױסגעשלאָגן, אַ מין ליכט, װאָס לײַכט נישט, נאָר װאָס װערט גלײַך פֿאַרברענט אין זיך אַלײן, אַ ליכט, װאָס איז נישט צום לײַכטן, נאָר צום לעשן זיך. אָבער װי קאָן עס געמאָלט זײַן אין יענער רגע? אפֿשר האָט גאָט אַזױ געטאָן, זאָל װערן ליכט פֿאַר אַלעמען, אַ פֿרײד האָט אַרױסגעשײלט פֿון גאָטס האַרץ. גאָט אַלײן איז אױפֿגעריכט געװאָרן. גאָט אַלײן האָט זיך דערזען אין זײַן געשטאַלט, אין זײַן געשטאַלט פֿון בורא, װאָס איז געװאָרן ליכט. ליכט, דער ערשטער זאָג פֿון גאָט, די ערשטע פֿרײַהײט, דער ערשטער זאָג, װאָס ער האָט געזאָגט נישט נאָר פֿאַר זיך אַלײן און נישט נאָר צו זיך אַלײן, פֿאַר אַלעמען. אבער דאס וואס איז געשעהן אין קאסמישן קארצער קאן נישט געשעהן אין צארישן קארצער, אין קארצער פון מינסקער קאטארזשנער טורמע, דאס קאן נישט געשעהן מיט דיר ארעמער בן אדם וואס דו ביסט, סיידן דיין זאג זאל ווערן נאר א סימבאל און עס זאל אויפגיין אין דיר נאר א סימבאלישע ליכטיגקייט, נעם לייג צו דיין פנים צום קאלטן דיל און קיל אפ דיינע באקן וואס זענען מיט א מאל געווארן הייס. פארוואס זענען זיי געווארן הייס? ביסט קראנק? האסט פיבער? לאז זיך נישט אפ. פארגעס נישט אז אין מאטראץ אויבן אין דיין קאמער ליגן דיינע ארעמע כתבים. פארגעס עס נישט. און אויב דער מאטראץ האָט דער וועכטער צוגענומען, פֿאַרגעס נישט צו געדענקען אויפֿן קאָפּ דײַנע בלעטלעך פֿון די קייטן פֿון משיח, לאָז זיך נישט אָפּ, פֿאַרגעס נישט, נעם זיי, זאָג זיי איבער פֿאַר זיך נאָך אַ מאָל, חזר זיי אויס, זאָלסט זיי געדענקען אויף אויסנווייניק. איך פֿאָלג אויס דעם באַפֿעל פֿון דער רגע, איך נעם איבערזאָגן אויפֿן קול מײַנע בלעטלעך ווען איך קום צו דער סצענע ווען די מלאכים פארשמידן משיח'ס פיס אויף א לאנג מיט א לאנגער קייט און זינגען דערביי זייערע געזאנגען, און משיח באוואכט פון דעם אלטן גוטן אליהו הנביא ליגט אויפן מזב, אויפן מדבר פעלז און דרעמלט קינדיש רואיג מיט א געטליכן שמייכל פון גליקזעליגקייט אויף זיינע דינע פארחלומטע ליפן, ווען איך קום צו דעם. דערמאן איך זיך ווי מיין געוועזענער קרימינעלער מיט-קארצערניק האט דערביי אויסגעשריגן אז משיח וואלט געדארפט אויפשפרינגען און דערלאנגען די מלאכים אין מארדע אריין, איך דערמאן זיך און איך צעלאך זיך אויך אויפן קול בשעת ער האט עס אזוי געטון האט מיך אויך ארומגעכאפט א געלעכטער, איצט נאך מערער. טאקע נאר א קרימינאלניק און א גוי, א מענטש וועמען דאס אידישע איז לחלוטין פרעמד און נישט פארשטענדליך, קען איינפאלן אזא ווילד גראטעסקישע סצענע. משיח, דער אידישער גואל, דער ריינער, דער זויבערער, די לעצטע לויטערע האפענונג פון איד אין דער וועלט, שטייט און פראסקעט איבער מלאכישע באקן. און פּנימער און שוימט מיט זידל-ווערטער. אַ געפֿיל פֿון באַפֿרידיקונג נעמט מיך אַרום, וואָס די סצענע איז אָנגעשריבן אַזוי ווי זי איז אָנגעשריבן. איך האָב נישט געהאַט קיין זיכערקייט וועגן דעם פֿאַרנעם פֿון איר קינסטלערישן ווערט. איך האָב זי פֿאַר קיינעם פֿון מײַנע עטלעכע ייִדישע קאַמער-חבֿרים נישט געלייענט. איך בין נישט געווען זיכער ביי זיך צי וועט זיי בכלל געפעלן זיין א פאעמע אויף דעם טראדיציאנעל אידישן משיח מאטיוו, נישט דער בונדיסט, נישט דער אנארכיסט, און אפילו נישט דער פועלי ציון זענען נוטה געווען מיט פופציג יאר צוריק אין די טעג פון דער ערשטער רעוואלוציע אין רוסלאנד, אויפצוגעבן פארטייאישע אנטי-טראדיציאנעלע צוגאנגן צו דער יידישער געשיכטע און צו דער פרישער יידישער ליטעראטור, אז זיי זאלן אויפנעמען א אן פאראורטייל א פאעמע אויף א משיח טעמע מיט דעם הונטערגרונט ווי ער האט זיך מיר פארגעשטעלט דעמאלט. איך בין זיך מודה אז איך אליין בין נישט געווען זיכער זיכער אין זיך צי איך טוה גוט צי איך צי בלאנדזשע איך נישט. אן עצה האלטן זיך איז נישט געווען מיט וועמען און ווער קען בכלל עצה'נען אין אזוינע פאלן, דער איינציגער וועג איז, טוה ווי דיין הארץ און דיין מח עצה'ן דיך, זיי געטריי צו זיך אליין, כאטש דו האסט נאך נישט קיין פולן מוט אויף דעם, און ווי און גיב צו אז דו האסט נאך נישט דעם פולן מוט, און גיב צו אז די באגעגעניש אט דא אין קארצער מיטן אויסטערלישן קרימינאלניק האט דיר עפעס געגעבן, זי האט דיר נאנט געמאכט צו זיך אליין, אנגעפילט דיר מיט א באזונדערן טרויער איבערן גאנג פונעם מענטשנ'ס לעבן, איבערן גאנג פון זיין. ונגען פון זיינע זינד און פון זיינע ראנגלענישן מיט זיך אליין, און זע איין אז דער מענטש דארף זיין דער האר איבער זיינע מעשים און נישט פארקערט, און מער פון אלץ זע איין אז נישט אין בראוואדע, פאליטישע צי קרימינעלע, ליגט דער אמת, נישט אין פארריסנקייט און נישט אינעם אופן פון גיין דורכן לעבן מיט כאאישן דורכברוך מיט רויער רציחה.

נעמען קלאפן מיט דיין קאפ אין דעם הארטן דיל און צעברעכן נישט דעם דיל נאר דעם קאפ דיינעם. אזוי רעדנדיג צו זיך איז מיר געווארן לייכטער, איך האב נאכאמאל גענומען איבערחזרן די ווערטער פונעם אלטן אליהו הנביא אין מיין פאעמע ווי מיר האט זיך פארגעשטעלט אז ער זאגט זיי, זיצנדיג נעבן די פארשמידטע פיס פונעם

אַלײן שױן פֿאַרנעמען די פּײן פֿון דער װעלט, און אַלײן זי טראָגן מיט גרױס געדולדיקײט, שטיל און באַשײדן. כ'האַלט אײן מײַן אײגן האַרץ פֿון קלאָגן, װאָס באַלד װעל איך דאַרפֿן מיט דיר זיך צעשײדן.

און טראָגן אין זיך דעם קלונג פֿון דײַנע קײטן און װאַרטן אױף דיר צו זײַן דערלײזט. װאַרטן, װאַרטן, װאַרטן. באַרויִק זיך אױך דו, האָב איך װײַטער גערעדט צו זיך אַלײן, װאַרט. ליג װי דו ליגסט, אױסגעצױגן איבערן קאַלטן דיל, ליג איינגעדרייט אין ניסים'דיגן כאלאט און ווארט. יא, אין ניסים'דיגן כאלאט ליג און ווארט. סוף פון זייט איינס פון קאסעט.